הייבן מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קל"ה עמוד ב', פינף שורות פון אונטן, תניא, די גמרא גייט דא אראפברענגען א ברייתא וואס האט א שייכות מיט די ענין פון מילה בשבת, תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל, יעדע קינד וואס נאכדעם וואס ער איז געבוירן געווארן האט ער זיך פארזוימט און ער האט געלעבט פאר גאנצע דרייסיג טעג, איז ער נישט קיין נייפל, ביי א מענטש, באלד וועט מען זען ביי בהמה איז אנדערש. דאס מיינט אז אין די ערשטע דרייסיג טעג הייסט נאך די קינד א נייפל און ס'איז דא א מעגליכקייט ער זאל נאך שטארבן, און ווי אונז וועלן באלד זען רעדט מען דא פון א קינד וואס איז לא כלו לו חדשיו, דאס מיינט ער איז געבוירן פאר די ניין חדשים, אדער אפילו ווען איך בין מסופק צו ער איז געבוירן פאר די ניין חדשים, איז אויף די קינד וועל איך זאגן אז ווי לאנג ס'גייט נישט אריבער קיין גאנצע דרייסיג טאג און ער לעבט איז ער נאך בכלל נייפל, אז ס'איז דא א מעגליכקייט ער זאל שטארבן און אונז וועלן שוין זען שפעטער אין די גמרא למאי נפקא מינה, שנאמר וואס שטייט אין די תורה ופדויו מבן חודש תפדה, ווען א בכור ווערט געבוירן איז דאך דא א מצוה פון פדיון הבן, און די תורה זאגט אז נאכדעם וואס ער איז שוין א חודש אלט, ערשט דעמאלט זאל מען אים אויסלייזן, זעט מען פון דעם פארוואס האט די תורה נישט געהייסן מען זאל אים גלייך אויסלייזן ווען ער ווערט געבוירן, ווייל אין די ערשטע דרייסיג טאג איז ער נאך א נייפל, און ס'איז נישט זיכער אז ער איז בכלל א בר קיימא און נאך נישט דא קיין חיוב פון פדיון הבן נאר ווען ער גייט ארויס מכלל נייפל, פון דא זעהט מען אז ערשט נאך דרײַסיק טאג גייט א קינד ארויס מכלל נייפל, און הגם די מצוה פון פדיון הבן איז דווקא נאך דרײַסיק טעג אפילו אויב ער איז א כלו לו חדשיו אפילו אויב מ'ווייסט זיכער אז ער איז געבוירן געווארן ביי די נײַן חדשים. דאס איז שוין ווייל די תורה האט נישט געוואלט מאכן קיין חילוק צווישן איין קינד און דעם צווייטן, וויבאלד ווען איך ווייס נישט צו ס'איז כלו לו חדשיו צו נישט, איז ער דאך א ספק נפל, וואס דעמאלטס זאגט די תורה אז מען מאכט נאכנישט קיין פדיון הבן, וואס צוליב דעם איז דאך געזאגט געווארן די הלכה אז ערשט נאך דרייסיג טעג מאכט מען עס, ווייל טאמער איך ווייס נישט צו די קינד איז א נייפל צו נישט, איז דעריבער, אפילו ווען איך ווייס שוין זיכער אז ער איז געבוירן געווארן נאך די ניין חדשים וואס דעמאלטס איז ער זיכער נישט קיין נייפל, איז מאכט מען שוין נישט קיין חילוק און מען קען אים נישט פארדעם אויסלייזן. און אזוי אויך שמונת ימים בבהמה, א בהמה וואס איז אויך לא כלו לה חדשיה, מען ווייסט נישט צו זי איז געבוירן געווארן ווען ס'האט זיך שוין געענדיגט אירע חדשים און זי דארף געבוירן ווערן, און ס'קען זיין זי איז געבוירן געווארן פאר די צייט, איז ווילאנג די בהמה האט נישט געלעבט אכט טאג, איז זי נאך בכלל נייפל. און מען וועט שוין באלד זען אין די גמרא למאי נפקא מינה, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן השם, שטייט אין די תורה אז ווען א בהמה ווערט געבוירן איז שבעת ימים דארף ער זיין תחת אמו, און א קרבן קען מען אים ערשט ברענגען אין די אכטע טאג, פארוואס האט די תורה נישט געלאזט ברענגען אין די ערשטע זיבן טאג, וויבאלד ס'איז דאך דא בהמות וואס ווערן געבוירן פריצייטיג און מען ווייסט דאך נישט צו די בהמה איז אפשר געבוירן פריצייטיג און זי איז א נייפל. האט די תורה געוואלט מען זאל ווארטן ביז די אכטע טאג וואס דעמאלטס איז שוין זיכער אז אויב ער האט שוין דערלעבט ביז אהין איז ער נישט קיין נפל, און דא איז ווייטער די זעלבע זאך אז איינמאל די הלכה איז שוין אז מען קען נישט ברענגען פאר די אכטע טאג איז אפילו ווען מען ווייסט אז די בהמה איז יא כלו לו חדשיו קען מען נישט ברענגען קיין קרבן פאר די אכט טאג ווייל די תורה מאכט שוין נישט קיין חילוק, אבער די סיבה פארוואס מען האט געהייסן ווארטן ביז די אכטע טאג איז טאקע וועגן דעם וועגן די ענין פון נפל, און תוס' רעדט שוין אויס. אז ווען ס'שטייט דא ביי א מענטש דרייסיג טאג מיינט עס אז מ'דארף ווארטן פולע דרייסיג טאג, ס'מוז אדורך גיין גאנצע דרייסיג טאג און ערשט דעמאלטס איז ער יוצא מכלל נפל ווען ער גייט אריין אין די איין און דרייסיגסטע טאג, אזוי שטייט אין בכורות דף מ"ט, און תוס' רעדט אויס אפילו ס'דא דארט א שיטה פון רבי עקיבא וואס ער קריגט אויף דעם, קריגט ער נישט מיט א זיכערקייט, ער זאגט נאר אז די דרייסיגסטע טאג איז א ספק. ווידעראום דאס וואס עס שטייט דא אז א בהמה אכט טאג מיינט נישט אכט גאנצע טאג, ס'מיינט אז ס'דארף דורכגיין זיבן גאנצע טאג און גלייך נאכדעם ביינאכט אור ליום ח' איז עס שוין ארויס מכלל נפל, אזוי ווי מ'זעט זיך טאקע ביי א קרבן איז אין די אכטע טאג קען מען עס שוין ברענגען פאר א קרבן און הגם ביינאכט קען מען נישט ברענגן קיין קרבן דאס איז וועגן דעם ווייל ביינאכט איז נישט קיין צייט וואס מ'קען ברענגען אבער בעצם מכלל נפל איז די בהמה שוין ארויסגעגאנגען ביינאכט. קומט אויס אז די ל' מיט די ח' דא וואס עס שטייט זענען נישט גלייך, ביי א מענטש מיינט ל' פולע דרייסיג טעג, און ביי בהמה מיינט שמונה ביז די אכטע טאג, דאס מיינט נאר זיבן טאג, נאכדעם גייט ער שוין ארויס מכלל נפל. ביז אהער גייט די ברייתא. זאגט די גמרא, הא לא שהה ספיקא הוי, א קינד וואס האט זיך נאכנישט פארזוימט דרייסיג טאג איז נאך א ספק אפשר גייט ער שטארבן און דעריבער הייסט ער א נפל און דא גייען מיר אריבער צו דף קל"ו עמוד א' אויב אזוי מימהל היכי מהלינן ליה ווי אזוי מעג מען מל'ענען א קינד אין די אכטע טאג ווען ס'געפאלט אום שבת? אויב ס'איז א ספק אפשר איז ער א נפל וויאזוי האב איך א רעכט צו גיין מאכן א חבורה אום שבת דאס איז דאך א מלאכה און ס'קען זיין אז איך טוה עס שלא במקום מצוה ווייל אפשר איז ער א נפל אפשר גייט ער שטארבן מילא טאמער ס'איז כלו לו חדשיו אז איך ווייס זיכער אז ער איז געבוירן געווארן ביי ניין חדשים וואס דעמאלטס איז ער דאך טאקע נישט קיין נפל אויף דעם האט דאך די תורה טאקע געזאגט ביום אז מ'מעג מאכן אפילו אין שבת אבער אויב א קינד וואס איך ווייס נישט אז ס'איז כלו לו חדשיו האלט רשב"ג אז ער איז בגדר ספק נפל איז וויאזוי מעג מען מל'ענען אזעלכע קינדער וואס מ'ווייסט נישט ווען זענען געבוירן געווארן פונקטליך? אמר רב אדא בר אהבה דער אמורא רב אדא בר אהבה ענטפערט מלין אותו ממה נפשך מען קען אים ראטעווען סיי וויאזוי אם חי הוא שפיר קא מהיל איז ער א לעבעדיגע קינד נו דארף מען דאך אים מל'ענען איז דאך דא א מצוות מילה וואס איז דוחה שבת ואם לאו טאמער איז ער א נפל מחתך בבשר הוא א נפל ווערט גערעכנט כאילו ווי ער איז שוין פון יעצט טויט אפילו ווען ער לעבט נאך בפועל און ביי א טויטע מענטש איז נישט דא די אב מלאכה פון מאכן א חבלה, ס'איז אזוי ווי מ'שניידט אריין אין א טויטע שטיקל פלייש און ס'קומט ארויס בלוט. די גאנצע איסור פון מאכן די מילה אום שבת איז דאך נאר דאס וועט ארויסקומען בלוט וואס דאס איז די אב מלאכה פון א תולדה פון שוחט וואס דא א ענין פון יציאת נשמה, אבער וויבאלד די על פי הלכה הייסט דאך די קינד א נייפל הייסט דאך ווי א טויטע קינד ממילא איז עס מחתך בבשר ממילא מעג מען ממה נפשך מל'ענען און פון דא איז א ראיה צו די ראשונים וואס האלטן אז די איסור פון חובל האט צו טון מיט נטילת נשמה, פאר דעם פארשטייט מען אז ביי א טויטע מענטש איז נישט דא די איסור, אבער די אנדערע ראשונים וואס לערנען אז די איסור פון חובל איז ווייל דאס איז אזוי ווי מפרק וואס דאס איז א תולדה פון דש ער נעמט ארויס די בלוט וואס איז באהאלטן אינעווענדיג אין די קערפער, דארף מען פארשטיין אז לכאורה וואס איז אנדערש אז די מענטש איז לעבעדיג צו ווען ער איז טויט איז נאך אלץ דא די ענין פון דש. פרעגט די גמרא ואלא הא דתניא, דאס וואס אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא וואס האבן מיר עס געהאט שוין אויבן. ספק בן שבע ספק בן שמונה, א קינד וואס איך ווייס נישט צו ער איז געבוירן געווארן אין די זיבעטע חודש צו אין די אכטע חודש, טאמער איז ער געבוירן אין די זיבעטע חודש איז ער דאך א בר קיימא, איז ער געבוירן אין די אכטע חודש איז ער אזוי ווי א טויטע קינד איז ער דאך א נייפל, איז אין מחללין עליו את השבת, און בפשטות לערנט מען אז מען טאר אים נישט מל'ענען אום שבת ווייל דאס איז חילול שבת, אמאי, פארוואס טאר מען נישט? נימהליה ממה נפשך, זאל מען אים מאלענען? סיי וויאזוי, ממה נפשך? אם חי, שפיר קא מהיל, איז ער לעבעדיג, נו, איז דאך א מצוה אים צו מאלענען. ואם לאו, מחתך בבשר הוא, און אז נישט, לאמיר זאגן ווי ס'הייסט ווי ער שניידט אריין אין א שטיקל פלייש וואס איז טויט. אמר מר בריה דרבינא, אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא, אונז צוויי האמיר מפרש געווען די ברייתא אז מימהל הכי נמי מהלינן ליה, מאלענען מעג מען טאקע אזא קינד וואס איז א ספק בן ז' בן ח', טאקע וועגן דעם וואס דו טענה'סט וועגן די ממה נפשך. איי וואס שטייט אין די ברייתא אז מען טאר נישט מחלל שבת זיין? מען מיינט נישט מילה, לא נצרכה אלא למכשירי מילה. די ברייתא לאזט מיר נאר הערן די דין לגבי מכשירים פון מילה אז מען טאר נישט גיין אראפשניידן פון בוים לאמיר זאגן א שטיקל האלץ צו גיין מאכן דערפון א מעסער. ואליבא דר' אליעזר, און די ברייתא קומט אויס ווי די תנא ר' אליעזר וואס אונז האמיר געהאט אויבן אין די משנה אז מען מעג מחלל שבת זיין אפילו אויף מכשירי מילה, און אויף דעם זאג איך אז וויבאלד די קינד איז א ספק נייפל, און טאר מען נישט אויף אים מחלל שבת זיין ווייל ס'קען זיין דו ביסט מחלל שבת שלא במקום מצוה אויב ער איז טויט אויב ער איז א אכט חדשים'דיגע קינד אבער אין הכי נמי די מילה אליין די שניידן איז נישט קיין חילול שבת און דאס וועט מען טאקע יא מעגן אפילו אויף דעם קינד אויך איי ווען דען האט ר' אליעזר יא געזאגט אז מ'מעג מחלל זיין אויף מכשירי מילה דו זאגסט דאך יעצט אז דער קינד איז ביז די דרייסיג טאג איז דאך א ספק נייפל, האבן מיר שוין פריער געשמועסט, א קינד וואס איז כלו לו חדשיו, איך ווייס זיכער אז ער איז געבוירן אין די ניינטע חודש און ער איז זיכער א בר קיימא, אויף אים מעג מען מחלל שבת זיין לויט ר' אליעזר, אפילו אויף די מכשירי מילה אויך, אבער אין הכי נמי, וויבאלד איך האב א ספק, איז די מילה אליין מעג מען מאכן טאקע ממה נפשך, אבער די מכשירים לויט ר' אליעזר וועט דעמאלטס נישט זיין מותר. אמר אביי כתנאי, אביי זאגט אז די סברה פון רב אדא בר אהבה, אז א נפל אפילו ווען בפועל לעבט ער ער אטעמט פון דעס וועגן דאך הייסט ער שוין ווי א מת איז א מחלוקה פון תנאים אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא סשטייט אין פרשת שמיני וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה דארט שטייט אין די תורה אז אויב א בהמה פשוט פשט מיינט אשר היא לכם לאכלה א בהמה א טהורע בהמה וואס מען קען עסן אויב זי שטארבט שטייט אז ווער ס'רירט אן איר נבילה יטמא עד הערב אין אנדערע ווערטער א בהמה וואס שטארבט מען האט איר נישט גע'שחט'ן איז מטמא בנבילה. און רש"י ברענגט שוין אראפ די גאנצע ברייתא ווי אזוי מען דרש'נט דעם פסוק ווייל ס'שטייט וכי ימות מן הבהמה, דאס איז א מיעוט אז נישט יעדע בהמה איז מטמא בנבילה, דרשן איך אז א בהמה וואס אפילו זי איז געווען טרייפה, זי האט געהאט איינע פון די סימני טריפות וואס שטייט אין מסכת חולין, וואס אזא בהמה טאר מען דאך נישט עסן, אבער טאמער מען איז געגאנגען און מען האט עס גע'שחט'ן, כאטשיג די שחיטה העלפט נישט אז מען זאל איר מעגן עסן ווייל א טרייפענע בהמה טאר מען נישט עסן, אבער האט די שחיטה האט אזויפיל יא געהאלפן אז יעצט הייסט עס נישט קיין נבילה און ס'איז נישט מטמא. און דאס איז די תורה מרמז, מן הבהמה, נאר א בהמה וואס איז געשטארבן איז מטמא, אבער א בהמה וואס מען האט גע'שחט'ן אפילו אויב זי איז געווען טרייפה איז זי נישט מטמא בנבילה. פון דעם אליין קען מען שוין זען אז די פסוק רעדט דא פון א טהור'ע בהמה. ווייל אויף א טמא'נע בהמה העלפט נישט קיין שחיטה מטהר צו זיין מידי נבילה, אז איינער זאל שעכטן א חזיר איז אפילו נאכן שעכטן וועט עס נאך אלץ מטמא זיין בנבילה, און ווייל מען זעט אז ס'העלפט די שחיטה זעט מען שוין אז די פסוק רעדט דא פון א טהור'ע בהמה, איז אויב אזוי פארוואס דארף שטיין אשר היא לכם לאכלה וואס דאס מיינט דאך אז מען מעג איר עסן אז מען רעדט דא פון א טהור'ע בהמה, איז דרש'נען חז"ל פון דעם. אשר היא לכם, אז מען רעדט דא, יעדע בהמה וואס באלאנגט פאר ענק, אפילו א טמא'נע בהמה ווען זי שטארבט, איז אויך מטמא בנבילה. שטייט נאך א איבעריגע ווארט לאכלה, דרש'ן איך פון דעם להביא בן שמונה. א בהמה וואס איז געבוירן געווארן ביי די אכט חדשים, וואס א בהמה גסה, זאגט דאך די גמרא אין מסכת בכורות, למשל א קי, איז אויך אזוי ווי ביי א מענטש, אז זי איז טראגעדיג אויף ניין חדשים, אז זי איז געבוירן ביי די אכטע חודש, און די זעלבע הלכה וועט זיין ביי א בהמה דקה, א כבש אדער א ציגעלע, זאגט שוין דארט די גמרא אז ביי זיי ווערט איז מען טראגעדיג פינף חדשים, איז טאמער ווערט מען געבוירן דארטן פריצייטיג, על כל פנים מען רעדט דא פון א בהמה וואס איז א נפל, זי איז געבוירן פאר די צייט, שאין שחיטתו מטהרתו. דאס איז די תורה דא מרבה אז אפילו ווען מען האט איר געשאכטן, עט זי אויך נישט ווערן ריין. ווייל אפילו יעצט ווען זי לעבט הייסט עס שוין כאילו ווי זי איז טויט, און די גאנצע שחיטה איז גארנישט ווערט, קומט אויס אונז האמיר דא א ריבוי מיט א מיעוט, די מיעוט איז מן הבהמה, אז נישט יעדע בהמה איז מטמא בנבילה, און די ריבוי איז לאכלה, אז יעדע יעדע בהמה איז מטמא בנבילה, איז פון מן הבהמה לערן איך ארויס אז א טרייפענע בהמה וואס מען האט געשאכטן איז טאקע נישט מטמא בנבילה, פון לאכלה לערן איך ארויס אז א נפל וואס מען האט געשאכטן איז יא מטמא בנבילה ווייל די שחיטה העלפט שוין נישט, אזוי האלט די תנא קמא, רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים די צוויי תנאים זאגן שחיטתו מטהרתו אז ווען מען שעכט א נפל פון אכט חדשים איז די שחיטה דאס יא מטהר און מען וועט שוין נוצן די לאכלה פאר א אנדערע לימוד. ביז אהער גייט די ברייתא, זאגט יעצט אביי, מאי לאו בהא קא מיפלגי, מיינסטו דען נישט אז מען קריגט זיך ארום מיט דעם? דמר דאס מיינט רבי יוסי ברבי יהודה מיט רבי אלעזר ברבי שמעון סבר חי הוא, אז א נפל וואס ווערט געבוירן פריצייטיג ווילאנג ער לעבט האט ער נאך א הלכה ווי א לעבעדיגע בהמה אויף אזויפיל אז ווען מען שעכט אים הייסט עס א שחיטה און ס'איז אים מטהר מידי נבילה ומר סבר מת הוא, און די תנא קמא האט געלערנט ניין אז א אכט חדשים'דיגע קינד הייסט אזוי ווי א טויטן און ס'אזוי ווי דו שעכסט א טויטע בהמה וואס דאס העלפט שוין נישט צו ראטעווען מידי טומאת נבילה. אויב אזוי זאגט אביי זעט מען אז די סברה וואס רב אדא רב אדא בר אהבה האט געזאגט, אז א נפל אפילו ווען ער לעבט נאך ווערט ער שוין באטראכט ווי א טויטער, למשל ביי א קינד אז ווען מען מל'עט אים העט עס נישט הייסן אפילו ווי געמאכט א חבלה אום שבת דאס איז אזוי ווי מחתך בבשר. די סברה וועט נאר האלטן די תנא קמא פון די ברייתא, אבער רבי יוסי ברבי יהודה און רבי אלעזר ברבי שמעון האלטן נישט פון די סברה. אמר רבא אי הכי אויב אזוי ווי דו ווילסט טייטשן אז די מחלוקה איז צו א נפל האט א דין ווי א חי צו ווי א מת, אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה ליפלגי לענין אכילה, איז פארוואס ר' יוסי בר' יהודה מיט ר' אלעזר בר' שמעון קריגן זיך נאר ארום און זיי זאגן אז שחיטתו מטהרתו, די תנא קמא זאגט אז ס'איז יא מטמא און זיי זאגן אז ס'איז נישט מטמא, די שחיטה האט עס געראטעוועט פון טומאה, ליפלגי לענין אכילה, מ'וואלט זיך געדארפט ארום קריגן, אסאך א גרעסערע חידוש אז לויט די צוויי תנאים מעג מען עס אפילו אויפעסן אויך, ווייל אויב זיי האלטן אז יעצט וויבאלד ער לעבט נאך האט ער א דין ווי א געהעריגע א לעבעדיגע בהמה און אז מען שעכט אים זאל מען אים מעגן עסן אויכעט, און דו זעסט דאך למעשה אז זיי זאגן נאר שחיטתו מטהרתו איז משמע אז עסן טאר מען עס נישט, זיי האלטן נאר אז די שחיטה העלפט אויף מטהר צו זיין מידי נבילה, איז אויב אזוי קען שוין נישט זיין אז די סיבה איז ווייל זיי האלטן אז דאס הייסט א לעבעדיגע בהמה, ווייל אויב ס'איז לעבעדיג וואלט מען עס געדארפט מעגן עסן אויכעט. אלא זאגט רבא דכולי עלמא מת הוא, יעדער איינער וועט מודה זיין אזוי ווי רב אדא בר אהבה אז א נפל האט שוין יא א דין ווי א מת און דאס איז טאקע די סיבה פארוואס אפילו אויב מען שעכט עס עסן טאר מען עס זיכער נישט. וואס דען קריגט מען זיך דא צו ס'איז יא טמא צו נישט אויב מען שעכט עס? רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון סברי זיי האבן געהאלטן כטריפה אז א נפל האט די זעלבע דין ווי א טריפה טריפה לאו אף על גב דמתה. שחיטתה מטהרתה, א טריפה גייט דאך אויכעט עווענטועל שטארבן, זי קען דאך נישט לעבן צו לאנג, און פון דעסטוועגן נאך האט מען מרבה געווען פון דעם מן הבהמה אז טאמער מען שעכט איר אויף אזוי פיל האט עס אויפגעטון אז עס ראטעוועט אפ די טומאת נבילה. הכא נמי לא שנא איז די זעלבע זאך דער נפל, דער אכט חדשים'דיגע קינד, די בהמה איז אויך נישט אנדערש, כאטשיג זי גייט שטארבן, אבער אויף אזוי פיל וועט העלפן די שחיטה צו ראטעווען פון די טומאת נבילה. אין אנדערע ווערטער, די צוויי תנאים האבן געהאלטן אז ווען מען לערנט ארויס פון מן הבהמה וואס מ'מיינט אז ווען מען שעכט א טריפה איז עס מטהר מידי נבילה, ליגט שוין אין דעם אויך נכלל א בן חי"ת, און ס'איז נישט מסתבר אז פון לאכלה זאל מען מרבה זיין אז דאס איז יא מטמא טומאת נבילה. אזוי האבן די צוויי געהאלטן, ורבנן, די חכמים האבן געהאלטן לא דמי לטריפה, ס'איז בכלל נישט קיין פארגלייך צו א טריפה, טריפה היתה לה שעת הכושר, א טריפה איז דאך כאטש פאר זי איז געווארן טריפה האט זי געהאט א צייט וואס זי איז גוט געוועזן, זי האט געהאט א שעת הכושר אז מ'האט איר דעמאלטס געקענט שעכטן, איז יעצט אפילו זי איז קראנק געווארן און זי איז געווארן טריפה זאג איך אז אויף אזויפיל העלפט נאך ביי איר די שחיטה איר צו ראטעווען פון מידי נבילה אבער האי לא היתה לה שעת הכושר, דער בהמה וואס איז געבוירן ביי די אכט חדשים האט דאך קיינמאל נישט געהאט קיין צייט וואס שחיטה האט ביי איר געהאלפן, און אויב אזוי איז יא מסתבר אז מען זאל מרבה זיין פון לאכלה אז ביי איר העלפט נישט קיין שחיטה און ס'נאך אלץ מטמא א נבילה. וכי תימא טאמער וועסטו וועלן טענה'ן, טריפה מבטן מאי איכא למימר וואס וועסטו ענטפערן א בהמה וואס איז געבוירן געווארן טרייפענערהייט, פארוואס זאג איך ביי איר אז ווען מען שעכט איר איז די שחיטה מטהר, האבן מיר דאך פריער געלערנט אז א טרייפענע בהמה וואס מען שעכט איז די שחיטה מטהר, מ'מאכט נישט קיין חילוק צו זי איז געווארן טרייפה, צו זי איז געבוירן טרייפה, און אפילו זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, ווייל זי איז דאך געבוירן געווארן טרייפה, דאך זאג איך אז די שחיטה פון יעצט און ווייטער ראטעוועט אראפצונעמען די טומאת נבילה, און פארוואס זאל איך נישט זאגן די זעלבע זאך אויף בן חי"ת, וואס האט אויך נישט געהאט א שעת הכושר, זאל אויך העלפן די שחיטה אראפצונעמען די טומאת נבילה, דאס אלעס איז שווער לויט די חכמים, נאר ס'איז נאך אלץ א גרויסע חילוק ווייל התם יש במינה שחיטה, דארט ווען ס'האנדלט זיך אין א טריפה, איז די מין פסול פון טריפה איז א מין פסול וואס ביי איר איז יא שייך שחיטה, דאס מיינט, אנדערע טרייפענע בהמות וואס זענען געווארן טריפה האט מען דאך יא פארדעם געקענט שעכטן, דאס מיינט אז די ענין פון טריפה איז נישט קיין סתירה מיט שחיטה. ווייל ס'איז דא אזא מין זאך א טרייפענע בהמה וואס מ'האט געקענט רואיגערהייט געהעריג שעכטן, איז בצופאל די בהמה איז יעצט איין אזאנע וואס זי איז געבוירן געווארן טרייפע וואס ביי איר איז נישט שייך קיין שחיטה אבער ביי די מין טרייפות איז דאך יא שייך שחיטה ממילא איז די ענין פון טרייפע נישט אזא הארבע זאך און איך זאג אז שחיטה וועט העלפן אפילו ווען זי איז געבוירן טרייפע וועט מען עס מטהר זיין מידי נבילה אבער הכא אין במינה שחיטה די נפל וואס ווערט געבוירן ביי די אכט חדשים, דאס איז אזא מין פסול וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, נישט נאר די בהמה נאר אלע נפלים וואס ווערן געבוירן אין די אכט חדשים האט מען קיינמאל נישט געקענט שעכטן, ווייל זיי זענען לכתחילה אזא מין פסול וואס מען טאר זיי נישט שעכטן, און ממילא קען איך דיר זאגן, זאגן די חכמים אז די תורה וויל זיי מרבה זיין פון לאכלה, אז אפילו ווען מען שעכט זיי, ביי זיי וועט קיינמאל נישט העלפן קיין שחיטה מטהר צו זיין מידי נבילה. אויב אזוי טענה'ט רבא אז די סברא פון רב אדא בר אהבה איז אנגענומען ביי יעדעם איינעם, אז א נייפל אפילו ווען ער לעבט האט שוין א דין ווי א מת. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה מי פליגי רבנן עליה דרשבג, צו דען קריגן די חכמים אויף רבי שמעון בן גמליאל אין אנדערע ווערטער דאס וואס רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז א בהמה ווילאנג זי איז נאכנישט אלט געווארן אכט טאג האט זי א דין ווי א נייפל און מען וועט איר נישט טארן שעכטן און עסן, ביז איך ווייס נישט זיכער אז זי איז א בר קיימא און מ'דארף ווארטן ביז די אכטע טאג. דאס איז א שיטת יחיד וואס נאר רשבג האלט אזוי, אבער די חכמים קריגן אויף אים, או לא, אדער זאל איך זאגן אז יעדער איינער איז מסכים מיט די הלכה? און נאך א שאלה, אם תמצי לומר פליגי, אפילו דו וועסט מיר שוין אויפווייזן אז די חכמים קריגן זיך אויף אים, איז הלכה כמותו או אין הלכה כמותו? אויב מען קריגט נישט אויף אים איז דאך אוודאי די הלכה אזוי ווייל קיינער קריגט נישט אבער ווען מען קריגט יא וויל מען אונז וויסן צו די הלכה בלייבט ווי אים אדער נישט זאגט די גמרא תא שמע קום איך וועל דיר אויפדרינגען דיין איבעיא דאס האמער געלערנט אין א ברייתא עגל שנולד ביום טוב א קעלבעלע וואס איז געבוירן געווארן אום יום טוב שוחטין אותו ביום טוב מעג מען אים שעכטן אינעם זעלבן יום טוב און איך זאג נישט אז עס הייסט מוקצה ווייל נעכטן איז ער דאך נישט דא געווען און ער איז נישט געווען ראוי צו עסן און יעצט איז ער געבוירן און ער איז יא ראוי זאל עס הייסן מוקצה ניין ווייל וויבאלד אפילו נעכטן ווען יום טוב איז אריינגעקומען בין השמשות איז ער אויך ראוי געווען צו עסן, טאקע נישט אים אליין ווייל ער אליין איז נאכנישט געבוירן געווארן אבער דעמאלטס האט מען דאך געקענט שעכטן זיין מאמע, און אז מען שעכט די מאמע מעג מען דאך אויפעסן די קינד וואס געפינט זיך אינעווענדיג אויך, על כל פנים איז די קינד געווען ראוי שוין צו עסן פון כניסת יום טוב ממילא איז נישט דא קיין שום התחדשות דא און ס'איז נישט מוקצה. האמער דאך א בפירושע ברייתא אז א בהמה וואס ווערט געבוירן מעג מען איר שעכטן אינעם זעלבן טאג, קען דאך דאס נישט אויסקומען ווי רשבג ווייל לויט אים דארף מען דאך ווארטן ביז די אכטע טאג, אפשר איז עס א נייפל, און די גמרא האט געמיינט דא אין די אין די תא שמע אז מען רעדט דא אויף אזא אופן אז מען ווייסט נישט פונקט ווען די בהמה איז געבוירן געווארן צו ביי צייטן פון כלו לו חדשיו צו נישט. וואס לויט רשבג טאר מען דאך נישט אזא בהמה עסן ביז די אכטע טאג, און דו זעסט אז די חכמים האלטן דא אז מ'מעג יא, זעט מען אז מען קריגט אויף רשבג, איז קודם די ערשטע שאלה אויפגעדרינגען אז ס'איז א מחלוקה, איז ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו. די ברייתא רעדט מען אז מען ווייסט ס'איז קים ליה בגוויה, מען ווייסט אויף די בהמה אז כלו לו חדשיו אז זיינע חדשים זענען געענדיגט געווארן און ער איז געבוירן געווארן ביי די פולע צייט ווען ער האט געדארפט געבוירן ווערן. וואס דעמאלט איז אפילו רשבג אויכעט מודה אז ער איז זיכער נישט קיין נייפל. אבער אין הכי נמי אז אויב איך בין מסופק און איך ווייס נישט צו ס'איז כלו לו חדשיו, וועט מען טאקע נישט טארן שעכטן די בהמה ביז ער איז אלט און ס'איז שוין דורך גאנצע זיבן טעג, און יעדער איינער וועט אזוי האלטן קיינער וועט נישט קריגן אויף רשבג. און דא דארף מען מקדים זיין אז ס'איז דא א משנה אין ביצה כ"ה לגבי א בכור וואס האט באקומען א מום אום יום טוב, מען דארף וויסן אז א בכור בזמן הזה וויבאלד ס'האט דאך א קדושת מזבח, און אונז האמיר דאך נישט ליידער קיין בית המקדש, איז די איינציגסטע וועג אז מען מוז ווארטן ביז ס'באקומט א מום קבוע, קבוע מיינט אז ס'היילט זיך נישט אויס, וואס די הלכה איז אז ווען א בכור באקומט א מום ווערט עס חולין. ס'באלאנגט טאקע פארן כהן, א מתנה פארן כהן, אבער עס איז חולין, אפילו א זר מעג עס עסן. די שאלה איז אויב ס'איז דא א בכור וואס האט באקומען א מום אום יום טוב, צו א מומחה מעג אריבערקומען באקוקן דעם מום און מתיר זיין דעם בכור אז מען זאל עס קענען אויפעסן. מתיר צו זיין א בכור מוז זיין דווקא איינער וואס איז א מומחה אין מומים, און ער דארף באשטימען אז דאס איז טאקע א מום קבוע און ס'איז מותר. ר' שמעון איז מחמיר אז מען טאר נישט באקוקן דעם מום אום יום טוב ווייל ס'איז נראה כמתקן, ווייל למעשה ביז יעצט איז דאך די בהמה נישט ראוי געווען צו עסן, און מיט דעם וואס ער איז עס מתיר איז אזוי ווי מתקן, אדער ווי רש"י זאגט אין מסכת ביצה נאך א טעם אז ס'איז דא א איסור דרבנן אז מ'טאר נישט דן זיין א דין אין שבת און יום טוב, און דאס זעהט אויס ווי ער איז דן א דין ווייל ער איז מתיר דא א בכור. און רבי יהודה קריגט דארטן אז ער מעג יא באקוקן א מום אום יום טוב. שטייט אבער ושווין, ביידע פארגלייכן זיך אפילו רבי יהודה איז מודה צו ר' שמעון שאם נולד הוא ומומו עמו, אויב דער בכור איז געבוירן געווארן אום יום טוב, און בשעת ווען ער איז געבוירן געווארן האט ער גלייך שוין געהאט א מום קבוע, און מען רעדט אז די מומחה איז פונקט דארט געשטאנען ווען די בהמה איז געבוירן געווארן און ער זעט גלייך אז ס'איז א מום קבוע, און וויבאלד די דיינים זענען דאך דארט געזיצן און זיי האבן גלייך געזען אז ער איז מותר, איז די בהמה קיינמאל נישט געווען מוחזק אלס א אסור'דיגע בהמה. און ממילא דער מומחה וואס איז עס מתיר זעהט נישט יעצט אויס אז זאל זיין א מתקן, זעהט נישט אויס ווי א דין אויך נישט, ווייל עס איז קיינמאל נישט מוחזק געווען באיסור, און דאס מיינט דעמאלטס ווען איז יעדער מודה שזה מן המוכן אז דאס איז געהעריג מוכן און מען מעג עס גיין מתיר זיין און שעכטן אום יום טוב. על כל פנים דא האמער דאך ווייטער א בפירושע משנה היכא תמצא אז מען מעג שעכטן א בהמה אין די טאג וואס ער איז געבוירן, טאמער א בכור איז געבוירן מיט א מום שטייט דאך אז מען קען אים גלייך אין יענעם טאג שעכטן, זעהט מען דאך אז די חכמים קריגן אויף רשבג ווייל לויט רבי שמעון בן גמליאל איז די טאג וואס ער ווערט געבוירן איז ער דאך נאך א נפל וואס מען דארף ווארטן גאנצע זיבן טאג. זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ איז נישט קיין ראיה הכא נמי שכלו לו חדשיו דא וועט מען אויך אריינזעצן א בהמה וואס מען ווייסט אז האט זיך שוין געענדיגט שוין געבוירן געווארן אין די ניינטע חודש וואס דעמאלטס איז אפילו רשבג מודה אז ס'הייסט נישט קיין נפל און מען מעג עס שעכטן דעם זעלבן טאג אבער אין הכי נמי אז עס איז געבוירן געווארן אין איך ווייס נישט ווען וואס דעמאלטס איז א ספק נפל וועט מען דארפן ווארטן ביז די אכטע טאג. תא שמע לאמיר אויפדרינגען די בעיא, דאמר רב יהודה, דער אמורא רב יהודה זאגט נאך אמר שמואל פון זיין רבי'ן שמואל, הלכה כרשבג, די הלכה בלייבט ווי רשבג אז ס'הייסט א נפל ביז די אכטע טאג. פון דעם וואס שמואל האט געזאגט הלכה, מכלל דפליגי, פון דעם קענסטו אויפדרינגען אז מען קריגט זיך, די חכמים קריגען אויף אים, ווייל טאמער יעדער איינער האלט ווי אים, וואס איז שייך צו זאגען הלכה ווי אים, קיינער זאגט דאך נישט אנדערש, אוודאי בלייבט אזוי די הלכה. שמע מינה, פון דעם קען מען קלאר אויפדרינגען אז די חכמים האבן זיך געקריגט אויף רשבג. האמיר דא אויפגעדרינגען די בעיא אז לויט די חכמים אפילו ווען איך ווייס נישט זיכער צו ס'איז כלו לו חדשיו, סיי ביי בהמה זאג איך נישט אז ס'הייסט א נייפל אז מ'זאל דארפן ווארטן זיבן טעג אז מ'זאל עס מעגן שעכטן, און די זעלבע זאך ביי א מענטש דארף איך נישט ווארטן אז נאר אויב ער לעבט דרײַסיק טאג איז ער ארויס מכלל נייפל, ניין, איך זאג אז וויבאלד רוב קינדער זענען נישט קיין נפלים גייט מען נאך רוב. איי ס'שטייט דאך אין פסוק אז מ'זאל נישט שעכטן א בהמה פאר א קרבן ביז די אכטע טאג, און די זעלבע זאך שטייט אז מ'זאל נישט מאכן קיין פדיון הבן ביז נאך דרײַסיק טאג, דאס איז טאקע א גזירת הכתוב ס'האט גארנישט מיט די ענין פון נייפל. יעצט גייט קומען אביי און אפלערנען די מחלוקה צווישן די חכמים און ר' שמעון גמליאל פונקטליך וויאזוי די מחלוקה גייט, אמר אביי, נפל מן הגג או אכלו ארי? לאמיר זאגן א קינד איז געשטארבן נאך אין די דרײַסיק טאג, מ'רעדט דא פון א קינד וואס איז לא כלו לו חדשיו, ווייל טאמער ס'איז כלו לו חדשיו האמער שוין געשמועסט, איז נישטא קיין שום מחלוקה און יעדער איז מודה אפילו רשבג אז ער הייסט נישט קיין נייפל, מ'רעדט דא פון א קינד וואס איך ווייס נישט צו ס'איז כלו לו חדשיו צו נישט. און ער איז נאך געווען אין די דרייסיג טאג, און לאמיר זאגן ס'איז געשען מיט אים עפעס א אומגליק, ער איז אראפגעפאלן פון א דאך, אדער א לייב האט אים חלילה אויפגעגעסן. דברי הכל חי עט יעדער איינער מודה זיין אז איך קען אננעמען אז מן הסתם איז דער קינד געווען א בר קיימא, וויבאלד מען וועט גיין נאך רוב, רוב קינדער זענען דאך נישט קיין נפלים, און איך דארף נישט דא טראכטן אז אפילו ווען די לייב וואלט אים נישט אויפגעגעסן אדער ער וואלט נישט אראפגעפאלן פון א דאך וואלט ער נאך סיי ווי געשטארבן, ניין, איך נעם אן אז מסתם וואלט ער געבליבן לעבן. און אויב אזוי איז א בהמה וואס שטייט סתם אזוי אין די ערשטע זיבן טעג אפילו ווען ס'איז לא כלו לו חדשיו און אפילו לויט רשבג וועט מען איר מעגן שעכטן און אויפעסן איך דארף נישט טראכטן אז זי איז א נייפל ווי כאפט די נפקא מינה אז טאמער א קינד איז געשטארבן אראפגעפאלן פון א דאך נעם איך אן אז ער איז געווען לעבעדיג ביז יעצט? אז מ'וועט דא רעדן אז די קינד זיין טאטע איז געשטארבן און ער איז די ערשטע און איינציגסטע קינד וואס זיין מאמע האט, און יעצט איז די קינד אויך געשטארבן אין די דרייסיג טעג דורך א אומגליק, און וויבאלד איך נעם אן לויט יעדעם איינעם אז דער קינד איז נישט קיין נייפל, זאג איך אז די מאמע זיינע איז פטור פון חליצה, ווייל זי האט געהאט א לעבעדיגע קינד. כי פליגי, ווען דען איז די מחלוקה צווישן די חכמים מיט רשבג שפיהק ומת? פיהק מיינט ער האט געגענעצט און ער איז געשטארבן, די גמרא כאפט אן סתם א משל צו ווייזן ס'איז נישט געשען קיין שום אומגליק, זיין נשמה איז אים ארויסגעגאנגען ער איז געשטארבן פון זיך אליין, ער האט נישט געהאט קיין שום קראנקהייט און ס'איז נישט געשען קיין שום אומגליק, פשוט ער איז געשטארבן, טאמער ער איז געשטארבן פון א קראנקהייט איז שוין א מחלוקת ראשונים צו ס'האט א דין אזוי ווי א אומגליק, צו ס'האט א דין אזוי ווי ער איז געשטארבן מעצמו, איז לאמיר דעמאלטס טייטשן שפיהק ומת, אז ער איז געשטארבן אן קיין שום סיבה און איך ווייס נישט פארוואס ער איז געשטארבן איז מר סבר חי הוא די חכמים האלטן דאך אז ער האט נישט קיין דין ווי א נייפל און אפילו ער איז יעצט געשטארבן איז אזוי ווי א גרויסע קינד איז געשטארבן וואס אוודאי ביז ווען ער איז געשטארבן האט ער געלעבט איז די זעלבע זאך איך דארף נישט טראכטן אז ער איז געשטארבן ווייל ער איז א נייפל. ומר סבר מת הוא און רשבג האט געלערנט אז דאס ווייזט אויף אז ער איז יא געווען א טויט קינד און ער איז א נפל, למאי נפקא מינה לפטור מן היבום אזוי ווי אונז האבן שוין פריער אויסגערעדט אז אין אזא פאל ווען ער איז געשטארבן פון זיך אליין איז לויט רשבג איז די מאמע דארף יעצט באקומען געהעריג חליצה זיך צו פטר'ן פון יבום. ווייל דאס הייסט אז זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין לעבעדיגע קינד, און הייסט דאך איז אז זי איז ווי געשטארבן אן קינדער, ווי דער טאטע איז געשטארבן אן קינדער, און זי קען נישט גיין חתונה האבן צו א פרעמדע מענטש נאר אויב זי באקומט חליצה, אדער אז דער יבם וויל זאל איר די יבם נעמען. לויט די חכמים זאג איך ניין, אז וויבאלד פאקטיש האט ער געלעבט, און אפילו ער האט נאכנישט געלעבט קיין דרייסיג טאג, הייסט ער נישט קיין נפל, און איך זאג ער איז נאטירליך געשטארבן, און ס'הייסט אז די טאטע האט יא געהאט א קינד און די מאמע איז פטור פון חליצה, און פארשטייט זיך זי טאר נישט וואוינען מיט די יבם ווייל דאס איז א געהעריגע ערוה. אזוי האט אביי אפגעלערנט די מחלוקה פון רשבג מיט די חכמים. פרעגט די גמרא, נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי, דו ווילסט מיר זאגן אז טאמער ער איז געשטארבן פון א אומגליק איז אפילו רשבג אויך מודה אז די קינד אפילו ער איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג און אפילו ווען ס'איז איך ווייס נישט צו ס'איז כלו לו חדשיו האלט רשבג אז דאס איז א לעבעדיג קינד? והא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע איקלעו לבי בריה דרב אידי בר אבין זענען אמאל געווען אין שטוב פונעם זון פון רב אידי בר אבין ועביד להו האט ער געמאכט פאר די צוויי גרויסע געסט עגלא תילתא א קעלבעלע שלישי לבטן וואס דאס איז זייער א געשמאקע קעלבעלע ביומא דשבעה ס'איז געווען פונקט די זיבעטע טאג פון ווען זי איז די קעלבעלע איז געבוירן געווארן. ואמרי ליה, האבן די צוויי געסט געזאגט פאר אים, אי איתרחיתו ליה עד לאורתא, טאמער דו וואלסט ווען צוגעווארט ביז ביינאכט אז די בהמה זאל שוין אלט ווערן גאנצע זיבן טעג, הוה אכלינן מיניה, וואלט מען אונז געקענט עסן דערפון, ווייל דעמאלט ווייסט מען אונז שוין זיכער אז ס'איז נישט קיין נפל, אבער השתא לא אכלינן מיניה, יעצט קען מען אונז נישט עסן, ווייל ס'איז א ספק אז ער איז געווען א נפל, און אפשר אויב ער איז א נפל טאר מען אים נישט שעכטן און עסן, און רש"י רעדט שוין אויס אז אפילו ביי א קרבן העלפט נישט אז מען זאל עס שוין קענען מקריב זיין גראד נאך די זיבן טאג תיכף ביינאכט, נאר די תורה זאגט ומיום השמיני והלאה ירצה אז מען דארף ווארטן ביז די אכטע טאג, איז פארוואס האבן זיי יא געזאגט אז ביינאכט וואלטן זיי שוין געגעסן, די תירוץ איז אז די סיבה פארוואס מען קען עס נישט שעכטן ביינאכט האט צו טון ווייל אלע קרבנות קען מען נישט שעכטן ביינאכט, דארט רעדט מען דאך פון ברענגען פאר א קרבן. און אין הכי נמי זאגט די גמרא זאגט טאקע אין זבחים דף י"ב אז מקדיש זיין די בהמה קען מען שוין ביינאכט אויך, וויבאלד באמת איז עס שוין ראוי אז מען זאל עס קענען מקריב זיין, קען עס שוין ווערן הייליג, נאר בפועל קען מען עס נישט מקריב זיין ווייל עס איז דא א הלכה מען טאר נישט מקריב זיין ביינאכט, על כל פנים איז עס שוין יצא מכלל נפל. יעצט דא זעט מען דאך אז מען רעדט פון א בהמה וואס איז געשטארבן דורך א אומגליק, ס'איז נישט געשטארבן פון זיך אליין, ווייל דאס אז מ'האט אים גע'שחט'ן, הייסט דאך נישט ווי ס'איז געשטארבן פון זיך אליין, ס'איז אזוי ווי ס'איז אראפגעפאלן פון א דאך, מ'האט אים גע'הרג'עט. און אויב ס'איז אמת וואס אביי זאגט, אז אין אזא פאל איז יעדער איינער מודה אפילו רשבג אז ס'איז, מ'דארף נישט מורא האבן אז ס'איז געווען א נפל, פארוואס האבן זיי נישט געוואלט עסן פון דער בהמה? אלא זאגט די גמרא פונקט פארקערט, כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא. א קינד וואס שטארבט אין די דרייסיג טאג פון זיך אליין, אדער א בהמה וואס שטארבט אין די זיבן טעג פון זיך אליין, העט יעדער איינער מודה זיין אפילו די חכמים אז ס'ווערט נתברר פארוואס עפעס איז ער געשטארבן, ס'ווערט נתברר אז ער איז זיכער געווען א נפל. און אויב אזוי, א קינד וואס איז געשטארבן פון זיך אליין אין די דרייסיג טעג, וועט די מאמע דארפן באקומען חליצה לכל הדעות אפילו לויט די חכמים. כי פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי, טאקע ווען ס'איז געשען א אומגליק און ער איז אראפגעפאלן פון א דאך אדער א לייב האט אים אויפגעגעסן, וואס דעמאלטס ווייס איך דאך נישט וואס וואלט ווען געווען ווען ער בלייבט ווען לעבן, צו ער וואלט געשטארבן פון זיך אליין צו נישט. מר סבר מת הוא, רשבג האט געהאלטן אז מ'דארף מורא האבן אז אפשר איז ער א טויטע קינד און ער איז א נפל און ער וואלט געשטארבן פון זיך אליין אויך, און מר סבר חי, און די חכמים זאגן אז מ'דארף נישט מורא האבן, דא קען מען גיין נאך רוב אז מן הסתם וואלט ער ווען נישט געשטארבן. אבער טאמער ער איז יא געשטארבן איז נתברר געווארן אז ער איז טאקע פון די מיעוט וואס ער איז טאקע א נפל. און יעצט פארשטייט מען שוין זייער גוט פארוואס די צוויי אמוראים האבן עס נישט געוואלט עסן, ווייל זיי האבן געהאלטן אז הלכה בלייבט ווי רשבג, דאס האבן מיר דאך שוין אויבן אויך געלערנט אז שמואל פסק'נט אויך הלכה כרשבג, און ממילא האבן זיי עס נישט געוואלט עסן ווייל אפשר אפילו מען וואלט עס נישט גע'שחט'ן וואלט עס געשטארבן פון זיך אליין ווייל אפשר איז עס א נפל.